ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני ה' אלקיכם. ס'איז א וויכטיגע פסוק אנהייב פרשת וארא. די זוהר אין די רעיא מהימנא האט גענוצט דעם פסוק אלס די ערשטע מצוה. רעיא מהימנא איז א ספר המצוות, געבויט מסביר צו זיין סודות המצוות על דרך הקבלה. און כדי מיר מאכן א ספר המצוות דארף מען טשוזן וואס איז די ערשטע מצוה, אזוי ווי די רמב ם האט געזאגט די ערשטע מצוה איז לידע שיש שם מצוי ראשון, צו וויסן אז ס'איז דא א גאט, די רעיא מהימנא גייט מיט די זעלבע שיטה, פקודא קדמאה דכל פקודין די ערשטע מצוה פון אלע מצוות איז צו וויסן אז למנדע ליה לקודשא בריך הוא צו וויסן גאט. אינטערעסאנט אבער אז אנדערש ווי די רמב ם וואס האט געזאגט ווי שטייט דעם פסוק ווי שטייט דעם מצוה האט די רמב ם געזאגט שטייט אין די מצוה אנכי ה' אלקיך די ערשטע מצוה פון די עשרת הדברות די רמב ם האט געהאט א דיוק פון די גמרא שטייט אנכי ולא יהיה לך אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו איז די עלף די צוויי מצוות חוץ פון מספר תורה וואס איז דא אין די תריג מצוות האט געהאט א דיוק אז דאס איז די ערשטע מצוה אדער צוויי מצוות פון די תריג מצוות אבער די רעיא מהימנא האט געטראכט אז ער האט נאך א פסוק פאר דעם וידעתם כי אני השם אוודאי דאס איז נישט ממש ממש א סתירה ווייל אוודאי די קיום פון וידעתם כי אני השם איז אליינס די פסוק פון אנכי השם אלקיך דאס איז דאך די תוצאה פון יציאת מצרים. אז מען ווייסט אזוי ווי דער פסוק זאגט דא וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם, דאס איז דאך ממש וואס ער זאגט אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, סא ס'איז ממש די כדי דא זאגט ער צו אז ס'גייט געשען און דארט געשעט עס טאקע, אבער ס'איז א אינטערעסאנטע זאך צו באמערקן די חילוק פון די רעיא מהימנא. און די רמב ם אז ביי די רמב ם האט געזוכט א פסוק וואס איז ממש די מצוה און ווער עס איז מדייק די רמב ם אלעמאל די רמב ם איז אפילו משמיט די המשך הפסוק אשר הוצאתיך מארץ מצרים די רמב ם האלט נישט אז דאס איז די חלק פון די הגדרה פון די מצוה די הגדרה פון די מצוה איז פשוט לידע אנכי ה' אלקיך אז ס'איז דא ה' אלקיך דאס כאילו די ראיה אדער די פלאץ די צייט וואס מ'האט עס מגלה געווען. מ'האט עס דיסקאווערד וואס דאס איז אשר הוצאתיך, דאס איז שוין נישט קיין חלק פון די הגדרה פון די מצוה, לפי דרך הרמב ם, און מקל וחומר אז די פסוק וואס שטייט פאר דעם, וואס זאגט אפשר צו דאס, וואס זאגט פאראויס אז ס'גייט געשען, אז מ'גייט וויסן אשר וידעתם כי אני המוציא אתכם. דאס איז אוודאי נישט קיין חלק פון די הגדרה פון די מצוה, מה שאין כן די דרך. דרך הזוהר, דרך הרעיא מהימנא, ס'איז באמת דרך המדרש, אסאך נענטער צו דרך חזל באופן כללי, איז דווקא אז די סארט פסוקים, דאס וואס די פסוק פארציילט עס אינמיטן א מעשה, דאס איז א חלק פון די הגדרה, אין אנדערע ווערטער, מען קען נישט ארויסנעמען די ענין של המצוה, מצוה איז אזוי ווי א לאגישע זאך, א פאקט, א געזעץ, א הלכה, אזוי דארף זיין, אדער אזוי איז, א מצוה וואס זאגט וואס ס'איז, נישט א מצוה שבדעת. מ'קען עס אבער נישט ארויסנעמען פון די קאנטעקסט פון די מעשה אין וואס ס'פארציילט, און עד כדי כך אז מ'קען אפילו ברענגען דעם פסוק וידעתם כי אני ה', אין א געוויסע זין, באמת האט ער א טענה די רעיא מהימנא, דאס איז דאך אסאך א קלארערע פסוק, אנכי ה' אלקיך זאגט אז ס'איז דא, און אויך שטייט נישט וידעתם, שתדע, די לשון המצוה, די ענין פון די מצוה איז אוודאי שתדע, לדעת. לדעת כי אני ה', וידעתם כי אני ה', ס'איז א שיינע קאמענטאר און דא שטייט נישט בלשון ציווי, ס'איז אפשר נישט קיין ציווי, ס'איז אפשר מער אזוי ווי א וואס מ'רופט א הבטחה, אז ס'גייט, אז דו גיי וועסט וויסן, אבער הא גופא דארף מען וויסן צי מ'דארף אזוי שטארק מקפיד זיין צו צו אזוי מדייק זיין, ארויס רייניגען פון די מצוה די הבטחה, רייניגען פון די מצוה די. מעשה וואס איז ארום גערינגעלט אין וואס עס קומט אין דעם קאנטעקסט, און די דרך הזוהר, דרך הרעיא מהימנא איז אלעמאל אויסצוברייטערן די הגדרה פון די מצוה, איך ווייס נישט אויב ס'איז ממש מחלוקת מיט די רמב ם אבער ס'איז דא א חילוק אין הדגשה וואס מען דארף באמערקן וואס מען דארף אנרירן און פארשטיין אז אין א געוויסע זין קען מען פרעגן אזוי ווי לפי די רמב ם מצוות זענען אלעמאל די דברים נצחיים די דברים הקבועים די הגדרה די ווארט וואס דאס איז א מצוה און עס האט נישט צו טוהן באמת דאס ווען ס'איז געגעבן געווארן און דאס וואס ס'שטייט אינמיטן א מעשה און דאס וואס די תורה זאגט דו וועסט וויסן דורך די מעשה און אזוי ווייטער דאס איז נישט קיין חלק דאס האט נישט צו טוהן מיט די הגדרה פון די מצוה דאס איז אזוי ווי בדרך מקרה ווען ס'איז געשעהן וכדומה מה שאין כן לפי דרך לפי דרך הזוהר די מעשה, די ציווי, די הבטחה, די אלע חלקים וואס נעמען ארום די מצוה אין די תורה, זענען א חלק פון די הגדרה פון די מצוה, א חלק פון וואס ס'מיינט צו מקיים זיין לידיעת השם, לפי דרך התורה, לפי דרך א איד, איז דעם וואס עס שטייט די פסוק שוין אין פרשת וארא, וידעתם כי אני ה', און אויב איינער הייבט נישט אן זיין עיון, זיין השגה, זיין פארשטאנד אין די ענין פון אני ה' פון פרשת וארא, פעלט אים עפעס, איז. מ'קען זאגן ס'פעלט אים עפעס, מ'קען זאגן אויך ער גייט נישט אנקומען ריכטיג, ער גייט נישט האבן די טולס וויאזוי אנצוקומען צו אנכי ה' אלקיך, דאס זענען בעצם די פרשיות וואס קומען פאר דעם און די פאקטן וואס קומען פאר דעם. אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל אז ווען אונז זאגן די מעשה וואס איז געווען מיינען אונז נישט דווקא אין דעם אין דעם זין איז עס שוין נענטער צו וואס אונז זאגן דער רמב ם וואלט געזאגט אז מען דארף טרעפן די נצחיות'דיגע זאכן אוודאי מיינט מען עס נישט דא ווען אונז זאגן אז די מעשה איז א חלק פון די זאך מיינען אונז נישט אז די זאך איז א זמניות'דיגע זאך אונז מיינען אז כדי צו פארשטיין די נצחיות'דיגע זאך דארף מען האבן א ברייטערע הבנה און ווען אונז זאגן אז ס'איז דא דא א מעשה אזוי ווי אונז זאגן בכל יום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכל דור ודור, תניא שטייט בכל יום ויום, א מצוה פון זכר יציאת מצרים יעדן טאג, סאו קומט דאך אויס אזוי, על כל פנים ווען מיר זאגן אז ס'איז דא אן ענין דא, ס'איז דא א סיבה פארוואס אונז לערנען כסדר די מעשות, איז דאך די פשט, אז אונז דארפן לערנען פון דעם ווי אזוי אין די סארט מצבים וואס אונז טרעפן זיך וואס זענען דומה צו די מצב פון משה ביי יציאת מצרים וואס זענען דומה צו די מצב פון די אידן נאכדעם וואס אונז גייען אדורך די זעלבע סדר החיים ס'דא די גאנצע לאנגע מעשה פון די אידן וואס אונז נעמען אלס אן איידיעל הייבט זיך אן אין מצרים ס'דא די עשר מכות ס'דא יציאת מצרים ס'דא פערציג יאר וואס מ'איז אין די מדבר מיט משה רבינו. ס'איז דא די ענד פון דעם וואס מ'גייט אריין אין ארץ ישראל, די גאנצע סדר, דאס איז א סדר החיים, דאס איז א סדר וואס יעדע איד, יעדע מענטש לעבט אדורך, און ווען מ'אויב מ'איז עומד, און ווען מ'איז מדייק גוט אין די פסוקים וואס שטייט, וואס פאר א סארט ידיעת השם שטייט אין די אנהייב, וואס פאר א סארט ידיעת השם שטייט אין די מיטן, וואס פאר א סארט ידיעת השם שטייט אין די סוף, וועט מען קענען לערנען פון דעם וויאזוי אונז זאלן עס טון. און דער רעיא מהימנא איז מדייק דיוק עצום, ער שטעלט אויף בראש בראש עיונו די צוויי פסוקים וואס זענען דא, ס'דא צוויי פסוקים, איין פסוק איז דער פסוק וואס אונז לערנען דא וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם, זאגט דער זוהר, זאגט דער רעיא מהימנא, דאך די טייטש אז דא די פסוק לייגט עפעס צו, אין אנדערע ווערטער ס'וואלט געקענט זיין אז מ'זאל אדורך גיין די גאנצע מעשה, די אלע צען מכות, די אלע שעבוד מצרים, די אלע יציאה ממצרים, די אלע קרבן פסח, די אלע זאכן וואלט געקענט אדורך גיין אן וידעתם כי אני ה', אבער דאס איז נישט ממש די פשוט'ע פשט אוואו איז פשט איז טאקע אז דאס גייט מכריח זיין אז מ'זאל וויסן, אבער אונז לערנען דאך דא איז דא א מצוה, אז ס'דא א מצוה פשט אז ס'דא דא עפעס א זאך, עטליסט מ'דארף משים לב זיין, מ'דארף צולייגן קאפ צו נאך א שטיקל, נאך א הבנה, ס'איז נישט גענוג צו דורכלעבן די גאנצע זאך, מ'קען, וואלט געקענט דורכלעבן און זאגן אז נישט ה' אלקיכם המוציא אתכם נאר, ווייל סתם, נישט פארשטאנען וואס גייט פאר, קומט קא משמע לן. דעם פסוק די מצוה וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם אז ניין דאס איז די ערשטע אזוי די רעיא מהימנא רופט דאס דאס איז די ערשטע סארט אמונה אמונה באופן כללי מ'קען עס רופן אמונה מער אמונה פשוטה באופן כללי וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם. זאגט דער רעיא מהימנא, איך האב נאך א פסוק פון וידעת, ס'דא נאך א פעימאס פסוק פון ידיעת השם, וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, און דאס פסוק לכאורה זאגט די זעלבע זאך, וידעתם כי אני השם וידעתם כי השם הוא האלוקים. היינו לכאורה די זעלבע ענין, פשטות, אויב מ'איז אויב מ'טראכט פון א מצוה, אזוי ווי אונז לערנען למשל אין ספר המצוות להרמב ם, אויב עס שטייט די זעלבע מצוה צוויי מאל, שטייט די זעלבע ענין, איז מיינט נישט ס'איז צוויי מצוות, ס'איז דא אמאל לעבור עליו בשני לאוין, ס'איז דא אמאל וואס די פסוק איז איז מסביר, זאגט א זאך אסאך מאל כדי ארויסצוברענגען ווי חמור ס'איז, וויפיל מ'דארף נזהר זיין אין דעם, וכדומה, אבער מצד די הגדרה פון די מצוה, שטייט אין ספר המצוות לרמב ם א זייער וויכטיגע זאך אז ס'ווערט נישט צוויי מצוות ווייל ס'שטייט צוויי מאל ס'ווערט נאך א אזהרה אויף די זעלבע מצוה פארוואס אגעין ווייל די מצוה וואס די רמב ם טראכט איז די די עצם זאך די עצם הגדרה אוודאי ס'נאר דא איין ס'קען נאר זיין איין הגדרה אויב ס'איז די זעלבע זאך איז די זעלבע זאך מה שאין כן לפי דרך הזוהר לפי דרך הרעיא מהימנא איז אוודאי אמת מצד די מצוה, און מ'קען אפילו זאגן טיפער מצד די אבדזשעקט, מצד די זאך וואס די מצוה וויל אונז אויסלערנען, מצד די גאט, וועלכע גאט ווייסט מען בתחילה, וועלכע גאט ווייסט מען בסוף, וועלכע גאט ווייסט מען היינט, וועלכע גאט ווייסט מען מארגן, די זעלבע גאט, ס'נאר דא איינס, קען נאר זיין איינס. אבער מצד די פסוק פסוק איז דאך דא נאך א פסוק, און מצד די מעשה איז דא א ריזיגע מרחק פון די מעשה ביז יענע מעשה, די מעשה איז א מעשה פון ביציאת יציאת מצרים, לאמיר זאגן משה קומט, ס'קומט שוין פאר יציאת מצרים, אפשר קען מען זאגן די קיום פון דעם איז ביי אנכי ה' אלקיך, אדער די קיום פון דעם איז ביי קריעת ים סוף. וירא ישראל את ה' ויאמינו בהשם, ווי מען קען מדייק זיין סטעידזשעס אין די מעשה ווען ס'איז נתקיים געווארן די וידעתם כי אני ה' וואס משה רבינו זאגט דא, אויף די מינוט איז דאך נאכנישט געווען ווייל לא שמעו אל משה אבער ווען ס'איז געווען בפועל דעמאלטס איז נתקיים געווארן. ביז די מעשה די פסוק די ווארט. טראכט פון דעם אלס א מעשה וואס ער זאגט בסוף ארבעים שנה, זאגט וידעת היום, יא היינט, ווען היינט, היינט, אזוי ווי די גאנצע היום פון ספר דברים, היינט פאר אונז גייען אין ארץ ישראל, היינט, נאך ארבעים שנה במדבר, וואס ביז דעמאלטס האט מען נישט פארשטאנען אזוי ווי ער זאגט, לא נתן השם לכם לב עיניים לראות ואזניים לשמוע, לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע עד היום הזה, אונז לערנען, עס נעמט ארבעים שנה לעמוד על דעת רבו, ביז דעמאלטס האבן זיי נישט עומד געווען אויף די דעת, איז דא דא א נייע מצוה, ס'דא וידעת כי אני השם, וידעתם, ס'דא וידעת היום והשבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים, נאך א וידעת, אבער די וידעת שטייט איין אין אן אנדערע אכסניא, שטייט איין אין א אנדערע סטעידזש פון די מעשה, און ממילא אויב אונז ווילן פארשטיין פון דעם נישט נאר אזוי ווי די פאקט אז שהי' כך, נאר די דרך, מ'קען זאגן די דרך וויאזוי אנצוקומען, דער סדר ההדרגה, דער סדר העבודה, וויאזוי א מענטש, וויאזוי א איד גייט אדורך זיין לעבן און ער קומט אן,

און באופן הכי כללי לערנט די זוהר אז דאס איז בעצם די חילוק וואס קען רופן פון אמונה ביז ידיעה, אדער די לשון הזוהר דא איז אז מ'וועט זאגן א בעסערע, מ'וועט וויסן א הגדרה וואס מיינט מ'ווייסט, וואס הייסט אמונה פשוטה ווערסעס ידיעה, א הגדרה וואס די זוהר זאגט דא איז, דאס הייסט ידיעה באורח בדרך כלל, און דאס הייסט ידיעה בדרך פרט. נאר זייער א גוטע ווארט, פארשטיין די חילוק, באופן כללי מען זעט אלעמאל אסאך מאל וועגן אמונה פשוטה, אמונה שאינה כל כך פשוטה, יא אמונה מורכבת, דאס אפאזיט פון פשוט איז מורכב סאך מאל, וואס וואס קען עס מיינען? א פשוטע זאך וואס עס קען מיינען איז די חילוק פון דרך כלל און דרך פרט. דרך כלל, לאמיר זאגן א הגדרה פאר דעם, דרך כלל איז די טייטש, אז א איד זאגט אני יודע, ווען איך זאג די ווארט מאמין, אבער לאמיר ארויסנעמען די ווארט מאמין ווייל ס'מאכט אונז נישט קלארער דא, די ווארט ידיעה כללית מאכט אונז קלארער וואס אונז מיינען, און זאגט א מענטש איך זע די אלע מעשים, כל המעשים האלה, די אלע מעשים וואס גייט פאר אין בעולם הזה, בעולם הבא, ביי פרעה, ביי מצרים, און איך ווייס אז אין די ענד אוו די דעי, אין די ענד אוו דעס חשבון, ווער האט דאס געמאכט? ווער איז הוציא אתכם מארץ מצרים? השם! דאס הייסט באופן כללי, און פאר דעם מען זאגן עס בתור אמונה פשוטה, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער איך קען דיך נישט מסביר זיין, וועסט מיך פרעגן ווי אזוי, אין וועלכע סענס האט דער אייבערשטער געמאכט די מכת דם, וואס מיינט עס אז דער אייבערשטער, ווי אזוי, וואס איז, וויפיל סטעפס זענען דא צווישן גאט און מכת דם? נישט אזוי פשוט, ווען מ'רעדט באופן כללי רעדט מען אסאך מאל כאילו דער אייבערשטער מאכט אלעס דירעקט, יא, דער אייבערשטער האט געמאכט, דער אייבערשטער האט געמאכט דאס, נו. מיט דעם קען מען פרעגן אסאך פשוט'ע קשיות און זאגן וואס הייסט איך זעה דאך אז פרעה האט עס געמאכט איך זעה דאך אז די די טבע האט עס געמאכט די סיבה וואס איז אינצווישן האט עס געמאכט ער זאגט איך ווייס נישט איך גלייב אז אלעס מאכט דער אייבערשטער דאס הייסט באופן כללי בורא את הכל יא מאכט אלעס דאס הייסט ידיעה באורח כלל איז אמת באופן כללי איז עס אמת אין אנדערע ווערטער באופן כללי אזוי אויב מ'וועט טראכטן אפילו מצד די מער פרטיות'דיגע די מער סאפיסטיקירטע די מער מורכב'דיגע הבנה זאגן אונז, יא אוודאי ס'איז דא סיבות, אבער ווער האט געמאכט דאס, און מ'טראכט ווער האט געמאכט דאס, ווער האט געמאכט דאס, ווער האט געמאכט דאס, צום סוף קומט מען אן צו א גאט, און דאס איז וואס אונז רופן אמונה פשוטה, אין אנדערע ווערטער, אמונה פרטית איז די טייטש אז איינער זאל וויסן, און דאס איז באמת די חילוק פון אמונה און ידיעה, וואס אונז רופן צו אמונה באופן בדרך כלל און בדרך פרט, אויב איינער למשל וועט וויסן. די גאנצע סדר, ס'איז נישט דא מסתמא קיינער וואס ווייסט ממש באופן פרטי די גאנצע סדר, די גאנצע סייענס, די גאנצע ידיעה פון די גאנצע עולם הזה, אבער אידעאל אויב מיר זאלן קענען מסביר זיין, אז איינער זאגט, ער זאגט א ברכה, ער נעמט א שטיקל קאפ וואסער און ער זאגט, שהכל נהיה בדברו, יא, דאס הייסט בדרך כלל, דרך אגב, אין הלכות ברכות זעט מען אויך זייער קלאר די חילוק, אז ס'איז א דבר חשוב מאכט מען באופן פרטי, א דבר שאינו חשוב זאגט מען אויף דעם שהכל נהיה בדברו, יא, דאס הייסט. ידיעה פרטית איז מער חשוב, הגם קען זאגן אז עס געט נישט צו קיין אינפארמעישן, לאמיר עס מסביר זיין קלארער. ס'הייסט, לאמיר לאמיר צוריק צו מיין משל, אבער כ'האב געדזשאמפט. אונז זאגן, נעמט א איד נעמט א קאפ וואסער, ער זאגט אויף דעם שהכל נהיה בדברו, אלעס איז געווארן בדברו, בדבר השם. אין אנדערע ווערטער, ער זאגט עס אויף דעם קאפ וואסער, רייט? ער זאגט נישט קיין ברכה לבטלה. א ברכה לבטלה איז ווען מ'זאגט אין די וועלט אריין. די וועלט אריין, אלעס, יא. אויף וואס זאגסטו עס? אזוי איז די כלל אין הלכות ברכות, ס'איז א כלל פון אמונה באמת. כדי אז א זאך זאל נישט זיין קיין הזכרת שם שמים לבטלה, דארף עס חל זיין אויף עפעס א זאך. ס'דארף זיין עפעס א שטיקל קאפ וואסער וואס אויף דעם, און אפילו הנאה אויף די קאפ וואסער, יא, ס'איז א ברכת הנהנין, מ'דאנקט די אייבערשטער אויף די הנאה, ס'דא ברכות וואס מ'דארף נישט הנאה האבן. על כל פנים, עס דארף זיין דא עפעס וואס קען זאגן ס'איז נוגע צו דיר, וואס איז יעצט, זאגסטו אז ס'איז דא א גאט, וואס, ווען, ווי? א איד זאגט שמע ישראל, זאגט ער עס בבוקר אויף דעם טאג, און אין א געוויסע זין, ער האט געזאגט אויף דעם א הקדמה ברכת יוצר אור, ברכת אהבת עולם, די אייבערשטער זאל געבן די תורה, די הבנה וואס איך האב יעצט, זייער וויכטיגע כלל, מען רעדט שוין, די פרט, און דאס איז א געוויסע פרטיות, רייט? אויך א געוויסע פרטיות, ס'זאל נישט זיין קיין שם שמים לבטלה, שם שמים לבטלה איז גערעדט אין די וועלט אריין, גערעדט אז ס'איז באופן הכי נישט נוגע צו צו מענטשהייט, אקעי. אבער נאך אלץ ווען א מענטש זאגט די ברכה, און דו פרעגסט אים, און ער וועט קומען אויף ס'א, איך מיין נישט איך זאג נאר אז עס וועט קומען אבער עס איז באמת א עכט א ריכטיגע שאלה, וואס הייסט די אייבערשטער האט געמאכט די קאפ וואסער? די קאפ וואסער האט מען געקויפט אין געשעפט ס'איז געקומען, מען האט איך ווייס ווער ס'איז געגאנגען אין געשעפט און איינגעקויפט די קאפ, אקעי די וואסער איז געקומען פון סינק, און איך ווייס פון ווי אזוי ס'קומט דארט איז דא א גאנצע פייפ ס'קומט פון די פון די לעיק פון די פון די רעגן פון די וכו' וכו' איז וואס זאגסטו שהכל נהיה בדברו וואס וואס מיינסטו וואס הייסט?

קען רעדן פון ניסים, אבער לאמיר סקיפן, דאס אפשר מיט זיין תירוצים, אבער משה האט עס געמאכט, משה איז געגאנגען צו פרעה, האט ער ארויסגעשלעפט די אידן, וואס הייסט וידעתם כי אני השם? עס זענען דא באמת, דאס איז דאס איז די שאלה איז די שאלה הכי יסודות פון פון אידישקייט פון טעאלאגיע, יעדער איינער דארף טראכטן וועגן דעם צו האבן א קלארע תירוץ א קלארע הבנה אין דעם, ס'איז נישט קיין שום ענין צו סתם זאגן אמונה מיט'ן קאפ אין וואנט, אבער באופן הכי פשוט דארף מען זאגן דברים פשוטים, נישט קיין שום חכמות נישט קיין שום טיפקייטן, באופן הכי פשוט איז די תירוץ איז אזוי, תירוץ איז ביסט גערעכט, ווען איך זאג אויף א קאפ וואסער שהכל נהיה בדברו. קען איך דיך נישט פארענטפערן באמת ווי אזוי דאס אז די קאפ וואסער ליגט דא האט דער אייבערשטער געמאכט. אויב דו פרעגסט מיך באופן פרטי ווי אזוי איז די קאפ וואסער דא ביי מיך דארף איך זאגן די סינק און די וואסער קאמפאני און דו צאלסט פאר די וואסער אה א גאנצע ליסט פון סיבות. קען מען זאגן דאך דאס פאר דעם דאס בין איך שולל דא יא א מענטש קען זאגן וואס הייסט אונז גלייבן נישט אין סיבות אונז גלייבן נישט אין גארנישט ס'זעהט נאר אויס אז ס'קומט פון די סינק ס'קומט פון דער אייבערשטער. שוין, אויב איינער זאגט דאס, זאל ער זיין געזונט און שטארק, איך ווייס נישט וואס ער רעדט. זיי מאכט מ'דארף צומאכן די אויגן און פרעטענדן. וואס וואס איז דאס וואס איז דא אן ענין זיך צו פרעטענדן? סתם שקר. אבער וואס, ווען א מענטש זאגט דאס, איך יעצט איך בין מסביר וואס ער מיינט, איך זאג א פשוט'ע ווארט פון א ווארט פון די זוהר, ער רופט דאס א ידיעה באורח כלל, זאג א פשוט'ע ווארט פון אזוי, וואס מיינט דאס? וואס איך מיין וואס ער קען מיינען דא איז א דבר הכי פשוט. וואס איך מיין סך הכל איז אז די גאנצע וועלט האט דער אייבערשטער געמאכט. אלעס האט דער אייבערשטער געמאכט, די אלעס האט דער אייבערשטער געמאכט, יא, אלעס האט דער אייבערשטער געמאכט, אבער מ'קען נישט זאגן אסאך מאל זאגן אז ס'איז א חילוק פון יש מיש און יש מאין, יא, ס'איז אלץ זייער פיין, אין אנדערע ווערטער, יש מאין איז נאר איין נאך איין שאלה, רייט? סאו פרעג איך פרעג דיר ווער האט געברענגט די קאפ און ווער האט געברענגט די וואסער און ווער האט געברענגט די פייפ און ווער האט געמאכט דאס און ווער האט געמאכט יענץ און ווער האט געמאכט די זאך וואס האט געמאכט יענץ, ביז וועסטו פרעגן די ערשטע זאך און ס'וועט זיין נאר א זאך אן קיין שום הגדרה, פרעגן ווער האט דאס געמאכט? פארוואס איז עס נישט גארנישט? די תירוץ איז דאס קען נאר דער אייבערשטער יש מאין, דאס טייטש איך זע אז עס איז דא א גאט. זייער פיין. זייער פיין. דאס טייטש אז באופן הכי כללי האט דער אייבערשטער אלעס געמאכט, דאס ווייסט יעדער איינער, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען דארף גלייבן, יא, מען קען עס וויסן, ס'איז נישט חוקר זיין אין הוכחות, צו ס'איז א הוכחה אדער נישט, אבער על כל פנים, דאס קען מען וויסן. דאס קענען אונז וויסן, אבער אונז ווייסן עס באופן כללי, נישט באופן פרטי, הייסט וועגן דעם איך זיך מתעלם פון די פרט, רייט? דאס הייסט ס'איז נישט קיין סתירה אוודאי, קען זיין ס'נעמט אסאך סיבות, קען זיין די אייבערשטער איז אין די סיבות, קען זיין אז נישט, קען זיין אסאך פרטים וואס מ'דארף פארשטיין, וואס די לומדים וועלן זיך וועלן זיך מוטשען אויף דעם, אבער באופן כללי איז כולם מודים אז ס'איז אמת אז די אייבערשטער האט געמאכט די קאפ וואסער. איז ווען איך זאג שהכל נהיה בדברו אויף מיין קאפ וואסער, בדרך של אמונה פשוטה, בדרך של ידיעה כללית, זאג איך שהכל באופן כללי. און אוודאי איך בין נישט בר הכי צו פארשטיין די אלע לעוועלס וואס טוט זיך, די אלע פרטים וואס וואס זענען אמת, וואס איז דא צווישן דעם, זאג איך באופן כללי, מען קען עס רופן סובב כל עלמין, מען קען עס רופן אסאך ווערטער ווי אזוי צו מסביר זיין אז אבער דער כלל איז אמת, איך זאג ווען איך זאג באופן כללי, איז לאו דווקא, עס איז נישט נאר א סימפליפיקעישאן פון אסאך פרטים, עס איז אמת, אין א געוויסע זין, לאמיר זאגן מצד די יש מאין שבו, רייט, מצד דאס וואס איז. ס'עקזיסט און ס'איז נישט נישט עקזיסט, דאס איז א זאך וואס מאכט דער אייבערשטער נאך כולו דירעקט, דאס איז גלייך ברענגט דיך גלייך צו גאט, וידעתם כי אני ה', דאס לערנט אויס משה די ערשטע זאך פאר די אידן ווען זיי זענען אין מצרים, און האבן נישט קיין כח דען ס'איז קוצר רוח ועבודה קשה, אפילו מ'איז שוין ארויסגעגאנגען און ס'איז נעכטן געווען קוצר רוח ועבודה קשה, ס'איז נישט קיין פשוטע זאך צו נעמען א עבד און אים מסביר זיין. פרטי הקבלה, פרטי המחשבה, פרטי הפיליזאפיע, פרטי הסייענס, אלעס וואס ס'איז צו וויסן צו ענטפערן, ווי אזוי, וואס איז די פרטיות'דיגע זאך, וואס הוי' הוא האלקים, אלקים מ'טייטשט די פרטים, מ'טייטשט די הנהגות הכי פרטיות, כ'זאגן, זייער גוט, דו ביסט מיר מסביר אז די אייבערשטער האט געמאכט די קאפ, אבער האסט מיר נאכנישט מסביר געווען ווי אזוי, און מיט וואס, אין וועלכע אופן האט דער אייבערשטער געמאכט די קאפ, זאל קומען צו מיר. אויף דעם קען איך דיך נאר זאגן כאילו א פרייע תירוץ, קען איך דיך נאר זאגן אז די וואסער קאמפאני האט עס געברענגט, אויב דאס נישט געהאט, ממילא כאילו, רעד איך פון די כלל, איך דזשאמפ איבער די אלע פרטים, דאס האט עס צו טון אפשר מיט די דילוג פון יציאת מצרים, אבער על כל פנים, איך דזשאמפ איבער די אלע פרטים, און איך זאג די דבר הכי כללי, דאס הייסט וואס אונז רופן אמונה פשוטה, אמונה פשוטה איז פשוט א אמונה וואס איז נישט עוסק אין די פרטים, איך גיי נישט יעצט אריין ווי אזוי פונקטליך זאגן קומט די קאפ צו מיר, איך גיי אריין און איך זאג די דבר הכי כללי בראשית ברא אלקים, די אייבערשטער האט געמאכט אלעס, אלעס אינקלודט אוודאי מיין קאפ אויכעט, און אוודאי מיין קאפ דירעקט אפילו, מצד אלעס שבו לפחות, מצד דאס וואס עס עקזיסט, און שוין. דאס איז די ידיעה כללית, און דאס איז א ידיעה פשוטה אפילו, עס איז נישט קיין גרויסע העמקה דאס צו פארשטיין, גענוג איך קען, קענסט עס גלייבן, קענסט עס האבן בדרך חכמה, בדרך דעת, אבער נישט קיין חילוק, אבער אין ביידע קען מען, קען זיך מתבונן זיין אין דעם, יא, מען קען מתבונן זיין מיינט זיך צו זאגן שוהה זיין אין דעם, מען קען טראכטן וועגן דעם באריכות, מען קען מאריך זיין באחד. יעדע זאך זעהן אז די אייבערשטער מאכט אלעס, און ממילא אויכעט מיין צימער, ממילא אויכעט מיך, ממילא אויכעט מיינע מחשבות, דאס הייסט ידיעה באופן כללי, און דאס איז די התחלת הידיעה, דאס איז יעדע איינע קען נישט אנהייבן אן דעם, אז נישט בלייבט מען אן קיין גאט, אן קיין קשר צו גאט, דאס הייסט ידיעה כללית. יא און מ'דארף זאגן א קלארע זאך אפילו איך אפילו ווען אונז זאגן די ידיעה כללית אונז זאגן אז מ'טאר נישט מאכן קיין ברכה לבטלה די ידיעה כללית איז נישט קיין ידיעה מופשטת רייט ס'איז נישט קיין ידיעה טעארעטיש וואס מ'רופט יא פון די די די וואס לערנט דזשאמעטרי רעדט נישט קיין טרייענגל ניין ס'איז יא א טרייענגל רייט ווייל דער וואס ווייסט די ידיעה באופן באופן כללי זאגט ער עס אויף א זאך רייט איך זאג וויבאלד איך ווייס אז די אייבערשטער מאכט אלעס ווייס איך אז ער האט אויך געמאכט דעם גלאז וואסער. און די מציאות פון דעם גלאז וואסער איז פון גאט מכח מכח אלוקי מכח גאט אויב מען זאגט עס סתם באופן כללי אויף אלעס איז אזוי ווי ר' ישראל סאלאנטער האט געזאגט ער איז ממליך דער אייבערשטער אויף אלע ד' רוחות העולם אבער נישט אויף זיך אין אנדערע ווערטער ס'איז א שטיקל ברכה לבטלה ס'האט נישט ווי חל צו זיין די הכרה וועגן דעם דארף זיין כי אני ה' המוציא אתכם מארץ מצרים סא דא און דא א פרט אבער די ידיעה איז נישט די ידיעה פרטית, די ידיעה של הפרט הזה איז א ידיעה כללית, וויבאלד איך ווייס אז דער כלל איז אמת ממילא איז עס אמת אויך אויף די פרט און מתוך די פרט בין איך זיך מתבונן ווערט ביי מיר קלאר ווערט ביי מיר נוכח ווערט ביי מיך פרעזענט דער כלל וואס הייסט אני השם וואס הייסט שיש השם.

ס'דא א גאנצע נייע סדר עבודה, און דאס איז, דאס איז, דא איז די מצוה, דא איז אזוי ווי אסאך ספרים זאגן, וואס איז די מצוה פון ידיעה, אמונה, מען ווייסט שוין אז ס'דא א גאט, א ערגעץ, אבער דא נאך א מקום, ס'איז א מצוה זיך מעמיק זיין כסדר און און זיך מתבונן זיין, און פארשטיין בעסער, און וואס איז דא צו פארשטיין בעסער? באופן כללי איז נישטא וואס צו פארשטיין מער בעסער, רייט? מען קען זאגן. זיין מער זיכער וועגן דעם, האבן בעסער די הוכחה, אזעלכע סארט זאכן, אבער באופן הכי כללי אויף די כלל וואס זיי זאגן, איז א דבר הכי פשוט. אבער וואס שייך צו פארשטיין בעסער? וואס שייך צו פארשטיין בעסער איז טייטש צו פארשטיין באורח פרט. וואס מיינט באורח פרט? אז אויב איך זאג אז די איידיעל איד, דאס הייסט דאס הייסט איינער וואס איז ממש מי יודע שמך, איז נישט נאר איינער וואס ער ווייסט אז ס'איז דא א גאט וואס האט געמאכט אלעס און ער האט געמאכט דעם קאפ וואסער, נאר ער קען אויך מסביר זיין ווי אזוי דער אלעס, דער בורא הכל, האט געמאכט די קאפ וואסער דורך אלע סטעפס, אויב איינער וואלט געוואוסט אלע סטעפס ווי אזוי ס'ארבעט פון בראשית ברא אלקים, יא, דער אייבערשטער האט געמאכט וואסער באופן און די וואסער און די וואסער צוביסלעך גייט אריין אין די אשען און ס'גייט אריין אין די רעגן און ס'גייט אריין ביז ס'קומט אן און ער ווייסט די גאנצע סדר און ער ווייסט. די אלע כללים, די אלע חוקי הטבע, די אלע סיבות, יותר מורכבות, יותר עמוקות, וואס זענען גורם אז די קאפ וואסער זאל קומען צו מיר, און פארוואס מאכט מען שהכל נהיה בדברו, שותה מים לצמאו איז שהכל נהיה בדברו, יא פארוואס, וואס מיינט עס אז א מענטש איז דארשטיג, פון סיי פון וואס קומט, פון ווי קומט די דארשט, און פארוואס טוט עס, איז אויסגעמאכט איך זאל טרינקען, און וואס די, וואס טוט די וואסער פאר מיין גוף, נישט סתם קיין הנאה, ס'טוט העלפט דאך פאר מיין גוף, וכו' וכו' וכו', אלעס, גאנצע סייענס, גאנץ מעשה בראשית און מעשה מרכבה. דעמאלטס דען מאכן א שהכל נהיה בדברו באופן פרטי, יא, נישט נאר באופן כללי אז וויסן אז דער כלל און ממילא איז פשט אז מיין פרט איז בכלל דער כלל נאר ער קען אויך וויסן ווי אזוי פונקטליך וואס אונז רופן ידיעת סדר השתלשלות ידיעת סדר השתלשלות אנדערע ווערטער פון זאגן ידיעה איז די גאנצע סייענס די גאנצע סייענס פיזיקל סייענס איז נאר איין חלק פון דעם ווייל מען דארף נאך גיין צו די מער מופשט'דיגע צו די רוחניות'דיגע חלקים וואס מען רופט כללי לאמיר זאגן די מלאכים אדער יעדע איינע וועט לערנען די פרטים פון ווי אזוי דאס ארבעט. און דאס הייסט ער ווייסט באורח פרט, דאס איז א גאנץ אנדערע זאך. יעצט, מען דארף געדענקען א וויכטיגע זאך, אז ידיעה באורח פרט, אויף דעם ידיעה באורח פרט שטייט, והשבות אל לבבך כי הוי' היא, הוא האלוהים. אין אנדערע ווערטער, עס איז דא אלוהים, אויף יעדע זאך איז דא א סיבה, עס איז דא א הנהגה, עס איז דא א מהלך, עס איז דא א סדר, עס איז דא א חוקי טבע, עס איז דא חוקי גרעסער פון טבע, וכו'. יעצט. ווען איינער ווייסט דאס קען ער וויסן, דארף ער דאך עס וויסן כי הווי' הוא האלקים, רייט? דאס איז דאך די עיקר, די עיקר חידוש, מענטשן, אסאך מענטשן, ווען אסאך מאל ווען מענטשן לערנען די פרטים, מיינען זיי אז ס'איז א סתירה צו די כלל, זאגסט דאך אז על פי אמונה, אזוי זאגן אסאך מענטשן, על פי אמונה האט דער אייבערשטער געמאכט די גלאז וואסער, און על פי טבע האט די וואסער קאמפאני עס געמאכט, און די קאפ קאמפאני עס געמאכט, און איך האב עס בכח עצמי צוזאמגעשטעלט די קאפ מיט די וואסער, דאס איז וואס רוב מענטשן מיינען. דאס הייסט אז ס'איז דא א ניתוק צווישן די כלל און די פרט. כלל איז בדרך אמונה, און מ'קען אפילו זאגן בדרך ידיעה, אבער די פרט איז א ידיעה גשמית, א ידיעה חילונית, א ידיעה וואס איז מנותק פון הווי', ס'איז א ידיעה פון אלוקים אפשר, אלוקים אין די סענס פון מלאכים, פון מנהיגים, פון שופטים, אנדערע זאכן וואס הייסן אלהים, אבער ס'איז נישט קיין הווי' אלהים. אבער די אמת'דיגע ידיעה פרטית דאס וואס איז אמת'דיג, ווער ס'לערנט קבלה און ווער ס'לערנט חסידות ווייס איך נישט אויב ס'קומט אן, ס'טרעפט זיך חסידות איז בעיקר עוסק אין די כלל אבער מ'דארף טראכטן וועגן דעם, אבער ווער ס'לערנט טעאלאגיע די גאנצע מאמץ די גאנצע עבודה פון וויסן פון מקיים זיין מצוות ידיעת השם מער בדרך מצוה מהודרת יא, לכתחילה יעדע מצוה איז דא מהדרין מן המהדרין מהדרין, ידיעת מצוות אהבת השם מצוות מציאות השם בדרך בדרך הכי מהודר איז צו וויסן בדרך פרט, אין אנדערע ווערטער צו וויסן די אלע פרטים, דאס איז אפשר סטעפ וואן, אבער סטעפ סטעפ וואן איז וויסן די כלל, סטעפ טו איז וויסן די פרטים, און סטעפ טרי איז צו וויסן אז די פרטים זענען נאך אלץ קאנעקטעד מיט די כלל, אז הוויה הוא אלהים, און דאס איז א זאך וואס מען דארף זייער גוט פארשטיין, ווי אזוי דער גאט וואס האט געמאכט אלעס, אפשר דרך הסיבות און דא איז דא אסאך ענינים מאוד עמוקים וויאזוי מען פארשטייט דאס, אבער על כל פנים מען דארף קענען פארשטיין ווי אזוי, איך קען איך קען עס זאגן יעצט בדרך אמונה, אבער צו פארשטיין איז א גאנץ אנדערע זאך, מען דארף פארשטיין ווי אזוי דאס וואס איז דא די אלע חוקים הכי פרטיים זענען נישט ווייל ס'איז דא נאך א זאך חוץ פון גאט, נישט דא נאך כוחות חוץ פון גאט, ס'איז נאר וואס מען רופט השתלשלות פון גאט'ס כח אדער וואס מען רופט התפרטות, מען קען עס רופן ארטיקולעישאנס, און עס איז דא אסאך משלים אין פארשידענע חסידישע ספרים און קבלה ספרים וויאזוי מען קען עס מסביר זיין, אזוי ווי מען זאגט א משל פון איין גלאז וואסער וואס מען גיסט אריין אין אסאך כלים, אלע מיני משלים וויאזוי מען קען ווייזן אז די כח אלוקי ווערט מתפרט אויף אסאך פרטים, און ממילא קען איך דיר זאגן נישט נאר אז הוויה האט געמאכט אלעס, נאר אז הוויה האט געמאכט די זאך, און ווי אזוי ער האט געמאכט די זאך באופן הכי פרטי. און ס'איז נאך אלץ מכח הוויה אז ס'איז נישט מכח נפרד נישט עפעס א אנדערע כח וואס איז אריינגעקומען אינמיטן, ס'איז אלץ כביכול מ'שניידט אויף, דאס איז די סודות פון פון התפרטות, די סודות פון נסירה, די סודות פון שבירת הכלים, אלע סודות וואס מקובלים רעדן וועגן דעם, יעדע איינער אן אנדערע רעדן אן אנדערע שפראך, ווי אזוי די כח אלוקי ווערט מתפרט ביז די אלע פרטים, און דאס איז די ידיעה פרטית, און אויף דעם ידיעה פרטית דארף מען לערנען פערציג יאר, דאס איז נישט קיין פשוט'ע ידיעה, דאס איז כולל כל התורה כולה, דאס איז כולל כל המדע כולו, דאס איז כולל. מצוות אהבה ויראה בשלימות, דאס איז א באמת דאס איז זייער סלאו, דאס איז נישט קיין זאך פון והיה אין כאויב, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען טוען אין איין מינוט, ס'איז נישט קיין באמבע און געענדיגט, דאס איז א ידיעה ממש זייער סלאו, און נישט זיך נארן, גיין פון א פרט צו א פרט, פון איין יעדע זאך קענען ענטפערן קלאר בצורה פשוטה, נישט דזשאמפן קיין לעוועלס, וואס די רמב"ם זאגט אין הקדמה. צו מורה נבוכים וואס איז א גרויסע עבודה נישט צו דזשאמפן ער רופט עס די מצוות הגבלה מצוות הגבלה אבער דאס אלץ רעדט זיך פון די ידיעה בדרך פרט און ווער ס'פארשטייט על פי קבלה ווייסט און דער זוהר זאגט עס הייסט אני ראשון ואני אחרון אני ראשון בכלל ואני אחרון בפרט און פארשטייט זיך דער פרט און דער כלל זענען צוזאמען און ער איז מאריך ווייטער ווי אזוי צו מסביר זיין דאס און אלע תרי"ג מצוות וואס זענען פרטים פון אנכי השם אלקיך וואס פארשטייט יעדער איינער אזוי ווי מ'דארף וויסן באופן כללי דארף מען וויסן באופן פרטי ס'הייסט יעדע מצוה וואס איז גייער צו זיין פרט, איז מתקן זיין פרט. די פרט אין כלל הייסט מען אליינס קודשא בריך הוא ושכינתיה, באופן כללי הייסט נאר ידיעה פון קודשא בריך הוא, ידיעת השכינה מיינט ידיעת הפרטים, פארדעם זאגט דער רמחל, ס'דא אוהבי השם און אוהבי השכינה. אוהבי השם זענען די וואס ווייסן אז ס'דא א גאט, אוהבי השכינה ווייסן ווי אזוי ס'דא א גאט אויף די וועלט, דאס הייסט זיי ווייסן די פרטים, דאס איז די חילוק פון פשט און פשט און סוד, חילוק פון ידיעה פשוטה באלוקות, ידיעה סודית, ידיעה עמוקה, ידיעה אמיתית, ידיעה פרטית, און אין א מענטש'ס לעבן איז עס אזוי. מענטש קען זאגן איך וויי גלייב אז אלעס מאכט גאט, און מענטש קען זאגן איך פארשטיי, יא וואס מיינט פארשטיין? פארשטיין מיינט איך נאר וויסן נאך פרטים, איך פארשטיי ווי אזוי די זאך וואס האט געשען צו מיר, אדער די זאך וואס איך טוה איז א געטליכע זאך, ווי אזוי די זאך קאנעקט זיך מיט די כללית'דיגע פלאן פון אלעס, און אסאך מאל האבן אונז עס נישט, על פי רוב אונז האבן נאר די כלל און שוין, האט מען נאר די כלל האט מען נאר די כלל, אבער דאס איז די די די די די עיקר דרך, די עיקר מאמץ וואס מען דארף מאכן. און איך האף איך האב קלאר געמאכט א פשוטע זאך. און א פרייליכן שבת.